לעילו נשמת ר' זאב אריה ב ר שמעיה עליו השלום קרינסקי ליום היארצייט שלו כ ג מר חשוון. אחת השיחות לישראל ד' כ' מר חשוון תשע ל ה.
לכאורה דאס גופא דארף האבן א ביאור וויבאלד אז ס'מוכרח צו זאגן אז אברהם אבינו האט געבענטשט אין חנ האט געבענטשט נרות שבת ווארום וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי איז פארוואס טאקע איז נרו של אברהם אבינו ניט געווען דלוק מערב שבת לערב שבת נאר ס'איז געווען פוסק אין די מייל נאר ס'האט זיך ערשט אנגעהויבן ווען ס'איז געקומען רבקה. בדוגמא לזה געפינט מען אויכעט דעם סיפור פון רבי יוחנן בן זכאי און רבי חנינא בן דוסא. אז רבי יוחנן בן זכאי האט געדארפט האבן א בקשה האט ער געדארפט אנקומען צו רבי חנינא בן דוסא און האט געזאגט אויף דערויף דעם ביאור אז אני כשר לפני המלך והטיח ראשו איז דאס וואלט ער ניט אויפגעטאן, מה שאין כן אז דער עבד גייט אריין צום מלך, איז אט דאס איז זיין ענין און עס ווערט למעשה גלייך נתקבל. נאך מער נענטער צו דעם ענין איז איז דאס וואס די גמרא זאגט אז דער אייבישטער האט איינגעשטעלט דעם סדר אז עזר כנגדו אז חיטין איז כלום חיטין כוסס, נאר ס'איז דא דער עזר כנגדו און זי מאכט פון חיטים, א מאכל וואס ער איז ראוי למאכל, א מאכל וואס ער איז ראוי לבני אדם, ועל דרך זה בשעורים ועל דרך זה בכל ענייני העולם, וואס לכאורה דער טבע איז דאך נישט דער פירוש אז ס'קען ניט זיין אנדערש, דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט איז אזוי געווארן בטבע. און פארוואס האט טאקע דער אייבישטער אזוי געוואלט אז עס דארף אנקומען צו אן עזר אין די חיטים? איז דער ביאור בזה אז דער אייבישטער האט געגעבן אין יעדערן די חלק עבודתו וואס איז מתאים אליו, בדוגמא ווי ס'איז דא מצוות וואס א כהן טוט עס און ער איז מוציא בזה. די שאר בני ישראל, וואס דא ווערט דאך דא אויכעט די צווייטע דעה אז אין אלע מצוות איז יעדער מחויב בפני עצמו בגלגול זה ובגלגול אחר, אחוץ מצוות המלך, ווי דער אלטער רבי זאגט אין אגרת הקודש וואס דער מלך איז מוציא כל העם כולו וויבאלד אז דער מלך הנשיא הוא הכל בפשטות איז אבער אז בשעת דער כהן איז מקריב דער קרבן און די לוויים שטייען בדוכנם ווי עס איז פונקט אזוי ווי ישראל במעמדם איז דאס בשליחות פון כל ישראל, אט אזוי איז אויכעט נתונים נתונים המה לי מתוך בני ישראל, טוען דאס די לוויים און זיינען מוציא ידי חובתם פון כל ישראל ועל דרך זה די כהנים ניט אַרײַנגייענדיק אין דעם צי דאָס איז שלוחי דרחמנא צי שלוחי דידן. ס'איז אַ באַזונדערער ענין וואָס האָט דערצו ניט קיין שייכות. על דרך זה האָט דער אייבערשטער אויך פאַנאַנדערגעטיילט אַז טאַקע כל כבודה בת מלך פנימה און האיש דרכו לכבוש ואין האישה דרכה לכבוש וואָס דערפאַר איז ברענגען די חיטים וואָס זיי געפינען זיך בסדה

אויפבויען די הויז, נעמען, באקומען די געלט אויף קויפן די הויז צו בויען די הויז, און דאס איז האיש דרכו לכבוש, די הנהגת הבית, אז דאס זאל זיין אז אויף דעם בית זאל זיין דער ושכנתי בתוכם, און יעדער אידישע הויז ווערט א משכן ומקדש לה' יתברך, און דאס הענגט אפ פון חכמת נשים בנתה ביתה און דער עקרת הבית. וואס דערפאר איז בשעת אברהם האט געבענטשט ליכט בדוגמא ווי א בעל וואס בענטשט ליכט, איז ער ניט וואס ער איז מצוי בבית ווי דעם אלטן רבי'ס לשון, גענומען פון רמב"ם אדער די עיס עסוקות בצרכי הבית, מער ניט ווי ער ברענגט אריין די עניינים אין הויז. איבערמאכן אז די הויז זאל זיין א ליכטיגע בגשמיות, האט דאס געהערט צו דיר צו דעם וועמען דער אייבערשטער האט געגעבן די כוחות אז זי זאל זיך עוסק זיין בצרכי הבית, וואס דערפאר אז אברהם האט געצונדן ליכט האט ער געצונדן מידת החסד און געצונדן די האבות הן הן המרכבה און זיך אויפגעטון די גילויים הכי עליונים אין אלע עולמות. אויף דורכנעמען גשמיות העולם, אז די ליכט, די חומריות, די גשמיות פון די ליכט וואס מען האט אנגעצונדן, צי דאס איז געווען של שעוה צי של שמן זית וכיוצא בזה, ווי ס'איז דעמאלט געווען, זאל דאס ברענען היפך דרך הטבע מערב שבת לערב שבת, היפך פון טבע פון דעם שמן זית פון דעם שעוה, האט דאס געהערט צו דער ארבעט פון, דאס געהערט צו דער עבודה און צו דער ארבעט און השתדלות פון די וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן די התפקיד, די שליחות פון עסוקות בצרכי הבית. מילא די מצוה האט געטאן אברהם.

האט געבענטשט מערב שבת לערב שבת, און דערנאך זאגט מען אז מעשה אבות סימן לבנים, ועל דרך זה די מעשה אמהות איז א סימן לבנות, וואס יעדע אידישע טאכטער ווערט אנגערופן בת שרה רבקה רחל ולאה, האט מען זיי געגעבן די כוחות אז זיי זאלן דאס אזוי בימינו אין תקופת הגלות אויפטאן די עניינים דורך זייער הדלקת הנרות, ברוחניות אז די הויז ווערט ניכר אז דאס איז א הויז וואס מען האט גע אנגעצונדן מיט א ליכטעלע מעבר ערב שבת, איז דאס ניכר פון ערב שבת לערב שבת ביז זי צינדט אן די ליכט נאכאמאל. און וואס דאס ווערט די הכנה צו דעם צו דעם זמן צו דעם עתיד לבוא, וואס דעמאלט וועט דאס זיין אין דעם אופן אז תיכף די גשמיות וועט דורכגענומען ווערן פון דער רוחניות, פון דער נשמה של כל דבר ועניין, וועט עס דעמאלט זיין אויכעט בפשטות ביי יעדער נר שבת, וואס דאס איז בפשטות ניט דער וואס דאס וואס קיין קשיא ניט וואס אברהם'ס הדלקת הנרות האט ניט אויפגעטאן, וואס דאס איז ניט א ענין וואס מען קען זיך אין דערויף דינגען, שטייט אזוי בפירוש אין מדרש, און רשי ברענגט עס בפירוש אראפ בפירושו על התורה, איז דערפון פארשטאנדיק אז דאס אין פשטות העניינים מובן ומוסכם, נאר מיט דעם דארף זיך זוכן אויף יעדער ענין פרואוון דאס פארשטיין לפי שכלנו הדל, איז דאס איינע פון די ביאורים, און דער וואס וועט האבן א בעסערן ביאור איז תבוא עליו ברכה, דאס וואס נוגע איז נוגע דער מעשה בפועל כמדובר לעיל, אז בכל כל בת ובת בכל מקום שתהיה זאל בענטשן מיט א ברכה און זי זאל געבענטשט ווערן פון דעם אייבערשטן מקור הברכות, און דורך איר זאל ניתוסף ווערן ווי דער לשון אחרונים געבראכט אויכעט פון דעם אלטן רבי'ן בשולחן ערוך שלו, ביז אין באר היטב און קיצור וכו', אז ס'ווערט ניתוסף שמחה ואורה יותר דורך יעדער ליכטל וואס ווערט ניתוסף, ביז וואנעט אז ס'עט מקויים ווערן ליהודים היתה אורה. און דערפון אויכעט שמחה וששון ויקר בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה. לחיים.